האט ער מיר געזאגט אז ער האט זיך מקבל געווען א נאכט פארן אושפוז ער גייט זיך בלי נדר צוגרייטן נעגל וואסער, דאס איז געווען דינסטאג נאכט, מיטוואך איז ער אריין געאושפוזט אין איכילוב, דא אין שפיטאל, און דא אין שפיטאל איז נישטא קיין, וויל זיך צוגרייטן נעגל וואסער, נישטא קיין שיסל נישטא קיין קווארט, ער זאגט זיין טאטע איז געקומען דארטן באזוכן, און זיין טאטע איז אראפגעגאנגען אונטן אין בית מדרש דאווענען מעריב, ער קומט ארויף, קומט ער ארויף מיט א נייע שיסל א נייע קווארט, פרעגט אים טאטע וואס איז דאס? די טאטע האט אפילו נישט געוויסט וואס ער האט מקבל געווען, ער פרעגט טאטע וואס איז דאס? זאגט אים די טאטע אז אונטן אין בית איינער איז אריינגעקומען דארטן מיט אסאך שיסלען און קווערט, ער האט געוואלט מנדב זיין פארן שפיטאל, אסאך שיסלען און קווערט, ער האט געוואלט מ'זאל עס ארייננעמען אין די צימערן אין שפיטאל, האט מען נישט די הנהלה נישט אריינגעלאזט, די הנהלה זאגט ניין ניין בשום פנים ואופן נישט, מ'לאזט נישט אריין. האט ער גענומען די אלע שיסלען און קווערט, עס געלייגט לעבן בית מדרש אונטן, און האט געזאגט הרוצה ליטול יבוא ויטול, ווער ס'וויל זאל נעמען, האב איך גענומען פאר דיר א שיסל מיט א קווארט. האט ער געזען וואס דאס הייסט, ער האט נעכטן מקבל געווען א קבלה, ער קומט דא אין שפיטאל און אין שפיטאל נישטא קיין אזא זאך, נישטא דארטן קיין שיסל און קווערט, נישטא. אבער ער האט מקבל געווען א קבלה, האט מען פון הימל צוגעשטעלט. וואס הייסט דאס מען הייבט אן, דער רבונו של עולם וויל עס אנהייבן דעם זמן, מען הייבט אן, מען הייבט אן א קבלה, מען הייבט אן און דער רבונו של עולם, השם יגמור בעדו, און ווען מען הייבט, אבער אנהייבן דארף מען אנהייבן מיטן גרעסטן ברען, אנהייבן מיטן גרעסטן ברען, ווי האט מען געזאגט, ער האט געמאכט א גלאז, א גלאז קאווע, יעדער איינער מאכט א גלאז טיי, איז וואסט ער, ווארט ער אויף די וואסער, זאל, זאל קאכן אויפן הונדערט פראצענט, די וואסער קאכן הונדערט פראצענט, קיינער נעמט נישט ארויס ביי די אכציג פראצענט. זאל קאכן הונדערט מעלות, אבער א פלא פון א זאך, קיינער טרינקט נישט אבער די גלאז טיי ווען ס'איז הונדערט, ווען ס'קאכט נאך הונדערט, יעדער איינער ווארט זאל זיך אפקילן אויף אכציג, איינער וואס טרינקט עס ביי הונדערט גייט שוין גלייך אין שפיטאל מיט די צינג, די צינג גייט זיך אפבריען, איך פארשטיי נישט, וואס דארפסטו ווארטן צוויי מאל, ווארטן קודם זאל ארויפגיין אויף הונדערט און שפעטער זאל אראפגיין אויף אכציג, נעם ארויס די וואסער ווען ס'איז אכציג. און אזוי טרינק א גלאז טיי. פארוואס נעמט מען נישט ארויס די וואסער ביי די אַכציק? נאר וואס די תשובה איז פשוט, אז איך טרינק א גלאז טיי מיט וואסער פון אַכציק מעלות, און דאס איז א גלאז טיי צו ברעכן פון דעם גלייך. אין אנהייב דארף עס קאכן ביז הונדערט. שפעטער ווארט מען ס'זאל אראפגיין אויף אַכציק. אבער נעמען וואסער ביי די אַכציק איז צו ברעכן פון דעם. אזוי איז א אינגערמאן אנהייב זמן, מען הייבט אן דעם זומער, הייבסט אן מיט הונדערט מעלות, מען הייבט אן מיט הונדערט, איז דעמאלטס איז עס אן במשך הזמן, א זמן פון אַכציק, א נארמאלער זמן, אבער הייבסט אן מיט אַכציק מעלות, איך וויל נישט זאגן אז עס איז דן צום ברעכן, אבער פארשטייטס אליין וואס דאס האט געקוקט. די אנהייב מוז זיין שטענדיג א ברען, א ברען. יעצט האט געזאגט רבי יאסל סאלאנט, די באר יוסף, רבי יאסל סאלאנט, איינער האט אים געפרעגט פארוואס שרייט מען ביי די ברכה פון ספירה? פארוואס שרייט מען? זאגסט פארוואס? נארמאל, א ברכה דארף מען שרייען. איך פרעג אים פארוואס ביי אנדערע ברכות שרייט מען נישט? דער זאגט, אה, דאס איז א שאלה. דאס איז א שאלה, פארוואס ביי אנדערע ברכות שרייט מען נישט? מיינט צו זאגן, יעצט איז זיכער מיט'ן גרעסטן געשריי, מיט'ן גרעסטן, ווען מען האלט זיך ביי אנהייב זמן, מען הייבט אן מיט'ן גרעסטן, מיט'ן גרעסטן ברען. ובפרט אין אזעלכע, אין זמנים, וואס מען האט שוין געשמועסט, דער ערוך השולחן זאגט אין תפ"ט,

זאגט רבי אברהם גענאכאווסקי זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט א זיס ווארט ער פארט אין א ישיבה האט ער געזאגט דארטן א זיסע ווארט ער זאגט אז ס'איז דא א ס'איז דא א חיה וואס הייסט אדני השדה ווער ס'לערנט כלאים פרק ח' משנה ה' דא דארט אדני השדה וואס איז דאס? מ'עט אריינקוקן אין די ברטנורא די חיה זי גייט צוגעבינדן מיט א שטריק צו די ערד און ווען מען וויל איר פאנגען, זאגט די ברטנורא, ווארפט מען חיצים, אויף וואס? אויפן שטריק, און די שטריק ווערט אפגעהאקט, איז זי געשטארבן, שטארבט זי גלייך. די חיה הייסט אדני השדה, זי איז צוגעבינדן מיט א שטריק צו דער ערד, און ווען מען וויל איר פאנגען, גיט מען א ווארף א חץ אויפן שטריק, די שטריק ווערט אפגעהאקט, דעמאלטס איז זי געשטארבן. האט ער געשריגן דעם עולם, האט ער געזאגט אזוי,

דעמאלטס ווערט אויס חיה, ווייל ווען מען האקט אפ דעם שטריק, דעמאלטס ווערט דעמאלטס ווערט דאך אויס חיה, דעמאלטס שטארבט ער, און דעמאלטס ווערט ער צוריק א מענטש, אז דו שטארבסט ווערט מען צוריק א מענטש, די טעג דארף מען אלע ווערן פון א בהמה צו א מענטש, אזוי הייבט מען אן דעם זמן, ממילא הייבט מען אן צו אריינקנאקן, צו ארבעטן, צו הארעווען, פון א בהמה צו א מענטש, דער שפת אמת, ער זאגט עס די וואכעדיגע סדרה אויכעט אין תזריע תרמ"ג און אויכעט אין מצורע תרמ"ו. זאגט דער זאגט דער שפת אמת אזוי, אז שטייט די וואך אין סוף פרשת תזריע שטייט והזרתם את בני ישראל מטומאתם, וואס איז טייטש והזרתם? פשוט'ע פשט, אפשיידן, מפריש זיין, מבדיל זיין, די אידן פון זייערע טומאה, והזרתם, ו ה ז ר ת ם, והזרתם אפשיידן, אבער זאגט דער שפת אמת והזרתם מיינט נאך א טייטש, והזרתם מלשון נזר וכתר, אז אינעם רגע וואס א מענטש שיידט זיך אפ פון א טומאה ווערט ער א נזר אין די מינוט, ער ווערט גלייך דעמאלטס א נזר עטרת, ער ווערט א קרוינדל דעמאלטס, ער ווערט א קרוינדל. נו.

היינט וויל איך זיין ריין, דאס איז עס. ביום טהרתו, טראכט נישט מער פון היינטיגן טאג. טראכט נישט אינעם עבר און טראכט נישט אינעם עתיד. וכלשונו. און דעמאלטס איז אזוי תורה תורה זיין און תורה זיין תורה זיין קען אוועקנעמען די רע. טראכט נישט אין עבר און טראכט נישט אין עתיד. פארליינען זיין לשון. ער זאגט אזוי, לבל יביט יותר מדי על העבר, טראכט נישט פון, קוק נישט אויפן עבר, און ויעמיק במחשבתו במעשיו הרעים חס ושלום. אז טראכטן אויפן עבר איז דאך דערמאנען פון דיין מעשים רעים. ולבל ייגע מחשבות טראכט אויך נישט מה יהיה איתו בעתיד טראכט נישט אינעם עתיד אלא ישית נוכחו את יום טהרתו בלבד טראכט נישט מער פונעם היינטיגן טאג היינט וויל איך זיך נעמען דאס איז עס טראכט נישט אין נעכטן טראכט נישט אין מארגן היינט עתה נתנה לי התורה הקדושה רשות ללמוד ולהתפלל ולעשות נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא זה חיי דאס איז מיין לעבן זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו אין דעם טאג זה היום דער טאג, אין עלי לשקוע בחשבונות מן העבר והעתיד אשר יעכבוני מעבודת ה' יתברך, העיקר איז ביום טהרתו זאגט ער, דאס איז זאת תהיה תורת המצורע, נישט טראכטן נאר פון היינטיגן טאג, פלאי פלאים, דא איז אסאך מאל א בחור וואס טראכטן אז דער טאג דאס איז די גאנצע זמן, די גאנצע די גאנצע זמן, די גאנצע זמן הקיץ תשפ א, וואס נישט טראכטן מער פון דעם טאג. אזוי הייבט מען אן דעם זמן, געזאגט רבי שלמה זלמן אויערבאך, מיט די סיגע ברענגט עס נאך דעם ווארט בשם א מגיד מווילנע, ווילנער מגיד, איז געווען הרב הגאון רבי יעקב יוסף, ער איז געווען ווילנער מגיד און ער קאכט מוראדיג אין דעם ווארט רבי שלמה זלמן, רבי שלמה זלמן אויערבאך טענה'ט נאך דעם ווארט אז ווען בחורים זאלן וויסן דעם ווארט וואלט נישט געווען קיין ירידות ביי בחורים. וואלט נישט פארגעקומען קיין ירידות ביי בחורים. שוין דאס איז זייער א שטארקע ווארט וואס מ'דארף עס טאקע געדענקען דעם יסוד. ער זאגט אזוי די גמרא דרשנ'ט די באקאנטע גמרא וואס אלע געדענקען מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב די גמרא דרשנ'ט מה יפו פעמיך ווי אז דער אייבערשטער זאגט ווי שיין און זיס איז געווען פעמיך די טריט פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל ווי שיין איז געווען די טריט ווען אידן האבן עולה רגל געווען דער אייבערשטער איז משתעשע מיט די טריט

זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, אין תורה הקדושה שטייט, אונז האבן עס יעצט געליינט חול המועד, תורה זאגט שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם, די תורה הקדושה זאגט אז מען זאל דריי מאל א יאר עולה רגל זיין, און די תורה זאגט צו א הבטחה גלייך תננה, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך, ווען דו העסט עולה רגל זיין, האב נישט מורא קיינער וועט דיר גארנישט בא'גנב'ענען, קיינער וועט דיר נישט גנב'ענען, ולא יחמוד איש את ארצך בלא זכה לראות. זאגט רבי שלמה זלמן, דו מיינסט אז סתם זאגט עס צו די תורה? נישט סתם. נאר בימיהם בזמניהם איז קיין שלאס נישט געווען, קיין שליסל איז נישט געווען, ממילא איינער האט געהאט ביי זיך אין חצר קיען, ציגן, הינער, אייער, איז ער געווען זיכער ער קומט אהיים צוריק נאכן עולה רגל זיין טרעפט ער גארנישט, איז דאך נישטא קיין שלאס. דאך נישט פארשלאסן. פירצה קוראת לגנב. ער קומט צוריק אהיים ער טרעפט גארנישט. פאר דערפאר דארף די תורה צוזאגן, האסט נישט וואס צו מורא צו האבן, די תורה זאגט איך זאג דיר צו, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות. קיינער וועט דיר נישט צונעמען, איך זאג דיר צו. זאגט רבי שלמה זלמן, שטעל זיך פאר ווי ס'האט אויסגעקוקט ביי יעדן מענטשן, ער איז ארויפגעגאנגען עולה רגל זיין, איבערגעלאזט אין שטוב, קיען, ציגן הינער, אייער.

דאס איז געווען די גאנצע וועג ביז צום מקום המקדש מיט די שיך, דאס רופט מען ביי אונז אן א דרך שכולו תיקונים, די גאנצע וועג איז תיקונים, עליות ירידות נפילות חיזוקים, די גאנצע וועג ביזן בית המ... איז געווען ביזן בית המקדש די גאנצע וועג מיט די שיך, ווי ער קומט אן אין בית המקדש, דארטן האט ער געדארפט פארן בית המקדש אויסטון די שיך, די משנה אין סוף ברכות, לא יכנס אדם להר הבית במנעלו, ער איז אריינגעגאנגען אין הר הבית האט ער געדארפט אויסטון די שיך, און דארטן האט זיך יעדע איד געביקט שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם, ער האט זיך געזעהן מיטן כביכול, יעדע פשוטע מענטש איז דארטן געווען אין א מדריגה פון גן עדן העליון, יעדע פשוטע איד איז דעמאלטס געווען, ווער האט דעמאלטס געטראכט פון ציגן קיען הינער אייער, ווער האט געטראכט דעמאלטס פון מיליאנען, יעדע איד איז דאך געווען די התפשטות הגשמיות דארטן, יעדע איד איז געווען דארטן אויפן העכסטן גרעסטן פארנעם. יעדע איד איז דארטן געשטאנען אן די שיך דבוק בבורא כל עולמים, די אור המאיר האור העליון, יראה כל זכורך אל פני האדון השם. זאגט רבי שלמה זלמן, פרעג יעדן בחור מן השורה, ווען מיינסטו ביסטו געווען מער באוויליגט ביים אייבערשטן, ביים וועג, א גאנצע וועג מיט די שיך, וואס דו ביסט געפאלן און מחזק געווען און נאכאמאל ירידות, נאכאמאל חיזוקים, נאך עליות, צי ווען דו ביסט געווען אן די שיך, נאר א עליה, נאר א התחזקות, נאר א אור מיטן אייבערשטן, וואס וועט יעדער בחור זאגן, אוודאי בין איך געווען אין בית המקדש אסאך מער באוויליגט, דארטן געווען אן נסיונות, אן. זאגט ער, אבער וואס זאל איך טון אז די פסוק זאגט פארקערט, די פסוק זאגט מה יפו פעמיך בנעלים, די אייבערשטער טשאטשקעט זיך, ער גלוסט זיך, ווי שיין איז די פיס טריט מיט די שיך, ווען ס'איז דיר געווען אזוי שווער מיט נסיונות, און האסט זיך מחזק געווען, האסט געהאט נפילות, האסט זיך מחזק געווען נאכאמאל מיט די נסיונות, דארטן זאגט די אייבערשטער מה יפו פעמיך, דער לימוד איז לכל דבר, מען הייבט אן דעם זמן, ער וויל עס זאל אזוי זיין לעכטיג און זאל זיין טאקע לעכטיג, אבער פלוצלינג טרעפט ער זיך מיט א בנעלים, דא איז די חברותא נישט גוט, דא יענץ נישט גוט, דא יענץ קלאפט נישט, און ער טרעפט זיך מיט נסיונות, און אים גלוסט זיך אוי, איך האב געראכטן אויף א בעסערע זמן, און ער פארשטייט נישט, דער רבונו של עולם טשאטשקעט זיך מה יפו פעמיך בנעלים, דייקא ווען די נסיונות, נישט נאר אין א זמן אין יעדן צייט א מענטש איז נאבק מיט עפעס א נסיון, סיי יעדער מאכט נסיון וואס איז צו אין יראת שמים צו אין יעדע זאך, צו בין אדם לחבירו, ער כאפט נישט אז די בנעלים דארטן טשאטשקעט זיך די אייבערשטער מיט דיר, דארטן מה יפו פעמיך, דארטן אויף דעם מלאכים האט ער גענוג אויבן, מה יפו פעמיך בנעלים, דעם וועג. און אוודאי און אוודאי דארף מען אסאך בעטן מען זאל נישט צוקומען צו קיין נסיונות ביי אהבה רבה לאזן אסאך טרערן זאל זיין א זמן מוצלח ווי די יערות דבש ברענגט שוין אז ס'איז בדוק ומנוסה א טאג וואס ער האט געלאזט טרערן ביי אהבה רבה האט ער אין דעם טאג מצליח געווען בתורה און א טאג וואס נישט שרייבט ער געוואלדיג שארף קרעים אלבש איז געווען זייער וויי פארשטייט זיך ביי אהבה רבה דארף מען אסאך טרערן לאזן אהא.

כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, אין די גאנצע פערציג יאר וואס אידן זענען געווען אין מדבר האבן זיי באהאלטן מטמוניות פון גאלד, ועל ידי הנגע נותץ הבית, ער צעווארפט די בית, צעברעכט די בית, ומוצאן און ער טרעפט דארטן, ער טרעפט דארטן מטמוניות של זהב. און במילא איז געווען א בשורה. אבער רבותי באמת אמרו, אז די תורה איז נצחי. די בשורה איז לא ללמד על עצמו יצא, אויף כל תהלוכות החיים. ווען א מענטש באגעגנט זיך מיט א שוועריגקייט, מיט א שוועריגקייט, צי ס'איז טאקע אין נזקי ממון, צי אין געזונט, צי אין פרנסה, צי אין זרע של קיימא, ער זאל וויסן אז מטמוניות של זהב איז דארטן באהאלטן. בשורה היא להם דו מיינסט איז שווער ס'איז כנגע נראה לי בבית ער טאר נישט זאגן נגע ער דארף זאגן כנגע ווייל זאלסט וויסן אז דארטן איז באהאלטן מטמוניות של זהב דארטן איז באהאלטן מטמוניות של זהב אין יעדן שוועריקייט וואס א מענטש גייט אריבער ער זאל וויסן דארטן איז מטמוניות של זהב באהאלטן די תורה איז נצחי אזוי ווי ס'זאגט דער בן איש חי אויף די גמרא אין נדה ל"א א באקאנטע גמרא וואס אלע געדענקן דרש רב יוסף זאגט די גמרא מאי דכתיב, שטייט א פסוק אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני, דרש'נט די גמרא במה הכתוב מדבר, בשני בני אדם שיצאו לסחורה, צוויי מענטשן ארויסגעגאנגען לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהם, ער האט נישט געקענט פארן, און דער צווייטער איז געפארן אליין לסחורה, התחיל מחרף ומגדף, דער וואס ישב לו קוץ, התחיל מחרף ומגדף, פארוואס איז ער נעבעך דא געבליבן? דער חבר איז געפארן און ער איז געבליבן, אבער לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח, אנגעהויבן צו דאנקען אויף וואס, אויף דעם איז געבליבן אריין א קוץ און ער איז געבליבן, ולכך נאמר זאגט די גמרא ישוב אפך ותנחמני, און די גמרא ווייטער ממשיך והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם, זאגט די גמרא אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו. די עושה נפלאות ונפלאות ווייסט נאר לבדו, ער וויינט אויפן קוץ, ער איז מחרף און מגדף אויפן קוץ און ער ווייסט נישט וואס דער מטמוניות של זהב איז געווען באהאלטן, ווייל טבעה ספינתו של חבירו בים. טייטשט דער בן איש חי דארטן אויפן פלאץ, דער בן יהוידע זאגט אזוי, אז דער ווארט נס, פיל אים אן דעם נס, פיל אן די צוויי אותיות, נ' מיט סמך. סמך איז סמך מ כ, מ כ, סמך, מ, נ', וויאזוי פילט מען אן נ'? איז ער פילט אן נין נין. נין נין. אזוי זאגט ער. נין איז די מילוי אויך נין. ביי סמך וואס איז די מילוי? מ כ. ביי נין וואס איז די מילוי? נין. נין נין. זאגט ער די מילוי פון נס איז אויך נס. ווייל נין איז נין. און סמך איז מ כ איז אויך זעכציג. מ כ איז אויך סמך. מ מיט כ איז סמך. מעם מיט כף איז סמך, און נון איז נון. זאגט ער, איז ב ה איז די מילוי פון נס איז אויך נס. פארוואס? זאגט דער בן איש חי, זאגט ער, ווייל דו זאלסט וויסן די אייבערשטער האלט אין איין פירן פאר דיר ניסים, אמאל איז די נס בנגלה און אמאל איז די נס בנסתר. ס'איז בנסתר, במילוי. אמאל זעסטו ווי די נס זעסטו גרויסע, און אמאל זעסטו עס מיט א קוץ, וואס א קוץ ווען ס'איז אריינגעפאלן א קוץ, וואס דארטן איז די נס בנסתר, ס'איז מטמוניות של זהב, ס'איז באהאלטן אין די ווענט, ס'איז באהאלטן, אבער שפעטער קומט ארויס די נס, שפעטער קומט ארויס, אבער, אבער זאלסט וויסן אז דא איז באהאלטן א נס. די מילוי פון נ. און אין די מיטע פון נ און אין די מיטע פון ס' און מ' כ' איז אויך זעכציק, איז דאך די מילוי נס, איז די טייטש איז אז די מילוי, ס'איז א נס, ס'איז דא א נס בנגלה, ס'איז א נס בנסתר. דערפאר דארף מען זאגן נאר כנגע, אז זאגן טאר מען נישט זאגן די ווארט נגע. אזוי טייטשט די דברי ישראל. ער זאגט אז די מדרש זאגט די וואך אויף ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם זאגט די מדרש הדא הוא דכתיב אך טוב לישראל. וואס פאר א קשר האט אך טוב לישראל מיט דעם פסוק ונתתי נגע צרעת? זאגט די דברי ישראל אז די תורה זאגט אזוי אך טוב לישראל זאלסט וויסן איך מאך מיט דיר נאר גוטס, ס'זעט דיר אויס א נגע, דא איז באהאלטן מטמוניות של זהב, דא אמאל בנגלה אמאל בנסתר, ס'איז באהאלטן, ס'איז באהאלטן, ס'איז אך טוב לישראל, זאגט ער ויתן לך אלוקים, דאס הייסט אלוקים מידת הדין, זאלסט וויסן דא איז ויתן לך, איך גיב דיר יעצט, עס באלד, באלד, עס ווארט מיר צו זען דא שפע, צו זען ויתן לך, אפילו ווען ס'איז אלוקים, פרעגט די דברי ישראל, נו אויב אזוי פארוואס זאגט ער כנגע, ער דארף זאגן עונג נראה לי בבית. אויב ס'איז דארטן באהאלטן מחבואים מטמוניות של זהב, איז וואס איז וואס ווילסטו איך זאג? נגע! אז ס'דארטן באהאלטן מחבואים מטמוניות של זהב, דארף זאגן עונג נראה לי בבית. זאגט ער דאס איז די אמת. זאגט ער למראה עיני האדם, זאגט ער מ'הייסט אים צעווארפן א הויז, מ'הייבט א מענטש אן צעווארפן א הויז, יעצט איז עס ביי אים א נגע. זאגט ער אבער מי שהוא מאמין באמונה שלימה, אז כל דעביד רחמנא לטב עביד, און ער איז געווען זיכער אז ס'איז לטובה, האט געטראפן דארטן מטמוניות של זהב, און ביי אים איז עס טאקע געווארן פון די נגע א עונג. אבער דער וואס האט זיי שוין אין מצרים האט געוויינט איך דארף צעווארפן א הויז, ער האט געוויינט ער האט נישט געגלייבט די ווערטער אבער ער האט נישט געטראפן די אוצר. און דאס איז דער פשט לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד ווייל מיט דעם זאגן מיט דעם מאכסטו עס זיין לטב. דערפאר די גמרא זאגט דאך אז אפילו א תלמיד חכם וואס ער ווייסט ער האט געלערנט מסכת נגעים און ער ווייסט ס'איז א נגע טאר ער נישט זאגן די ווארט נגע זאגט די גמרא נאר וואס דארף ער זאגן כנגע

האט ער געזאגט, צו צעווארפן א שטוב אפילו פאר גאלד איז אויך א נגע. וועגן פרנסה צעווארפט ער די שטוב. וועגן פרנסה צעווארפט ער צו א שלום בית, צו ס'איז מיט כלים, צו וואס, ער צעווארפט א שלום בית. וועגן געלט איז עס אויך נגע. צעווארפן א שטוב אפילו פאר געלט, פאר גאלד, פאר מטמון של זהב איז א נגע. מאמר המוסגר. על כל פנים, אבער לאמיר צוריק גיין צו דעם צו דעם יסוד וואס אונז האבן מיר גערעדט. אז די אלע זאכן וואס זעט דיר אויס כנגע, אבער דו פארשטייסט נישט וואס דא איז באהאלטן. רש"י זאגט אין שבת פ"ח די גמרא דארטן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים. אליין א קושיא ואומר ווי אהבה וכצאיס השם איש יקרוס די עולם פארשטייט אז די פשוט פשט פון מייכן די יצירה מיינט ס'איז צוויי זאכן דא שער מיך הפסול איינער משיב יונס דא איז מייכן די יצירה רש זאגט נישט אזוי רש זאגט ס'מייכן די יצירה וואס זאגט רשי על אלי' ואבו עלי ס'מייכן די יצירה מיט טאטש איינער האט דיר מבייש געווען על אלי' ואין מיט דעם איז ער שמח און אויף דעם רשי לערנט אז דער ס'מייכן די יצירה איז א המשך אויפן עלובים ואין המלווים נעבעך נעבעך אויך געכאפט אזא בושה און ער שמחים ביסורים שמחים בעליבה הבאה עליהם מען זאל וויסען ער ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ער איז ואוהביו מיינט צו זאגען גייט אריבער א בושה מען ווייסט דאך נישט וואס דאס מיינט ר' משה שטערנבוך ברענגט אין ספר אז ר' מיילעך רומפלער האט אים דערציילט אז ער איז געגאנגען אמאל נאך געלט פאר צדקה און פארן פארן זיין אריינגיין נאך געלט פאר צדקה איז ער אריינגעגאנגען צום בעלזער רב זכרון לברכה צום בעלזער רב זכרון לברכה בעטן א ברכה ער גייט נאך געלט האט דער בעלזער רב זכרון לברכה אים געזאגט אזוי אז ווען א איד גייט נאך צדקה דארף ער צוגרייטן צוויי בערזלעך, איין בערזל אויף די געלט וואס מען גייט אים געבן, די צווייטע בערזל אויף די בזיונות, אויף די בושות. האט ער אים געזאגט, מיילעך, וואסער בערזל איז חשוב'ער? זאגט ער אים אזוי, דאס איז קלאר אז די בערזל וואס מען לייגט אריין די געלט איז א מורא'דיגע חשיבות דארט, מיט די געלט גייט מען מחי' זיין אידן, מען גייט דאך מחי' זיין אידן מיט דעם, ס'איז א מורא'דיגע חשיבות, אבער די בערזל וואס מען קריגט די בזיונות איז לאין ערוך אסאך חשוב'ער, פארוואס? ווייל בזיונות וואס א מענטש גייט אריבער בשעת וואס ער מאכט א מצוה איז ממרק אלע עוונות, ממילא זאגט ער די צווייטע בערזל אסאך חשוב'ער. מיין די בערזל די די שמחים ביסורים ער האט געוואלט זיין אביסל שמחים ביסורים על עליבה הבאה עליהם אויף די בזיונות מען זאגט ס'איז געווען עפעס איינער פון די פון די מנהלי מוסדות התורה געפארן ער געפארן קיין אמעריקע ער דארט נישט דארף מען זאגן זיין אמידן ער געווען פון די גרויסע תומכי תורה געפארן און דעם מאל ווען ער איז ארויסגעפארן מאכן געלט האט ער געהאט א גרויסע הצלחה מיט א גרויסן זאק פון בזיונות האט ער געקריגן ער האט געהאט א גרויס הצלחה אין דעם. בקיצור ער איז צוריקגעקומען זייער צעבראכן צעשמעטערט איז אריינגעגאנגען צום בית ישראל, און דער בית ישראל האט אים געזאגט אזוי, ביסט דאך אזא מקים עולה של תורה, וויל מען דיר געבן פון אייבערשטן אסאך שכר, דער רבונו של עולם וויל דיר געבן אסאך שכר, דערפאר האט מען דיך געמוזט מכבד זיין מיט בזיונות, זאלסט ווערן א כלי ראוי לקבל. כאילו די בזיונות דאס דאס מאכט דאס ווערן א כלי ראוי לקבל. על כל פנים, ער האט מיר געזאגט אמאל, הגאון רבי מרדכי מיילעך וואזנער, א זון פון הרב וואזנער, חוץ לארץ, האט ער מיר דערציילט אמאל אזוי אז איינער האט אים אמאל מבזה געווען, אבער סתם אזוי נישט סתם, און ס'איז דאך געווען די ערגסטע זאך געווען, ס'איז געווען לעבן זיין טאטן, לעבן הרב וואזנער. אזוי לעבן הרב וואזנער האט ער מורא'דיג מבייש געווען. און זאגט ער הרב וואזנער האט אים געזאגט דעמאלטס אז דער מדרש זאגט די וואך די וואכעדיגע סדרה זאגט דער מדרש כיון ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראו אידן האבן געהערט פרשת נגעים אזעלכע יסורים האבן זיי געכאפט א פחד פרשת נגעים נתייראו אמר להם משה האט משה רבינו געזאגט אל תתייראו האטס נישט מורא ווייל אלו לאומות העולם די נגעים פאר אומות העולם אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח ענק איז עסן און טרינקען און זיך פרייען שנאמר רבים מכאובים לרשע והבוטח בשם חסד יסובבנו זאגט ער אז הרב וואזנער האט אים געזאגט פאר ר' מרדכי מיילעך פארן זון האט ער אים געזאגט לכאורה איך פארשטיי נישט קיין פשט אין מדרש

זיי האבן געזען פרשת נגעים יסורים און מחלות, האבן זיי מורא געהאט, האט משה רבינו געזאגט ענק האבן נישט וואס מורא צו האבן, ווייל אלו, די נגעים לאומות העולם, ווייל א גוי, א גוי איז נישטא קיין אנדערע עצה ווען מען דארף עפעס צו אים געבן, נאר א מחלה, נאר יסורים, אבער אתם ענק האבן דאך אידן האבן דאך א זאך וואס הייסט בזיונות, קענט עטס קריגן בזיונות, קענט עטס לאכול ולשתות ולשמוח, קענטס עסן און טרינקען און זיין פרייליך, ווייל מיט די בזיונות וואס דאס איז ממרק דארפטס נישט אנקומען צו די מחלה, ממילא אל תתייראו ווייל אלו די מחלות. די נגעים דאס איז לאומות העולם אבער ביי א גוי ווען ער מוז עפעס אפקומען מוז ער געבן א מחלה ס'נישט דא עפעס אנדערש אבל אתם ענק האבן דאך בזיונות און די בזיונות איז דאך ממרק ווי ס'שטייט אין חזל נעמט אוועק מחלות איז ממילא אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח קענטס עסן און טרינקען און זיין פרייליך ווייל אין די בזיונות קומט עטס אפ אזוי אז מען ווייסט אזוי אין יעדן זאך אז ס'לטב עביד

א לייב אויפגעגעסן דעם חמור, און געבליבן אן א לעכטל אן א חמור, כל דעביד רחמנא לטב עביד. שפעטער איז געקומען א קעצעלע און אויפגעגעסן דעם תרנגול, וואס האט ער געזאגט? כל דעביד רחמנא לטב עביד. ווי שפעטער דערציילט די גמרא איז געקומען די שודדים און און אויסגערויבט די גאנצע שטאט האט מען גענומען לשבי, האט מען געזען א נס מען האט זיי נישט געגעבן קיין אכסניא אין שטאט ווען זיי זענען אין שטאט וואלטן זיי געגאנגען אין שבי און ווען די לעכטל וואלט געברענט וואלט מען זיי געזען און ווען די חמור איז אויף וואלט דער חמור נוער וואלט מען אים אויך געהערט וואלט מען געמערקט דורכן חמור און ווען די ווען דער תרנגול לעבט וואלט מען אים געקענט מערקן מען האט געזען אז אלצדינג איז געווען איין גרויסע טובה אזוי זאגט די הייליגע גמרא אז רבי עקיבא האט זיי געזאגט מ, לאו אמרי לכו איך האב דען ענק נישט געזאגט כל דעביד רחמנא לטב עביד, כ'האב ענק דאך געזאגט אלס כל דעביד רחמנא לטב עביד, פרעגט די בן יהוידע דארטן אויפן פלאץ אין ברכות דף ס', דו באזעסט עפעס א, זאגט די הייליגע גמרא רבי עקיבא האט געזאגט לאו אמרי לכו איך האב ענק נישט געזאגט כל דעביד רחמנא לטב עביד, וואס איז פשט אין די גמרא?

מיט דעם וואס דו זאגסט לטב ווערט עס איבערגעדרייט לטוב. אפילו ווען ס'ווערט נגזר רע אויף א מענטש, א שלעכטס, טאמער זאגט ער לטב, מיט דעם זאגן ווערט עס איבערגעדרייט לטוב. זאגט ער רבי עקיבא האט זיי געזאגט, איר ווייסט ווי אזוי ס'איז געווארן דא איבערגעדרייט לטב, ווייל איך האב ענק געזאגט ביי יעדע זאך, ווען מ'האט נישט אריינגעלאזט אין שטאט, האב איך געזאגט כל דעביד רחמנא לטב עביד, ווען ס'האט זיך פארלאשן די לעכט, האב איך געזאגט כל דעביד רחמנא לטב עביד, און ס'זעמער די חמור, ווען די לייב האט אויפגעגעסן דעם חמור, זאגט כל דעביד רחמנא לטב עביד, ווייל איך האב עס געזאגט די גאנצע צייט דערפאר איז דאס געווארן לטב און זאגט ער רבי עקיבא האט זיי געוואלט דא אויסלערנען עפעס לאו אמרי לכו ער האט זיי געוואלט אויסלערנען איר זאלט וויסן אז ביי יעדע שלעכטס וואס קומט אן טאמער וועט איר זאגן ס'איז א טוב ס'איז דאך פונעם אייבערשטן א מלא רחמים און ס'באהאלטן דא מחבואים ומטמוניות של זהב אין יעדן שלעכטס אויב איר זאגן איר וועט דעמאלטס וועסטו זוכה זיין אז דאס ווערט איבערגעדרייט לטוב אפילו אויב ס'איז נגזר געווארן לרע. מיר פארליינען דעם לשון. כוונתו לומר, זאגט דער בן יהוידע, כי האדם שפותח פיו לטובה, ווען דו מאכסט אויף דיין מויל זאגסט לטובה, איז אפילו אם נגזר עליו גזירה לרעה אפשר שתתבטל, קען עס בטל ווערן. ולכן אמר, מה שאתם רואים עתה, די וואס ענק זעען יעצט שהכל נעשה לטובה, הוא מאחר שאמרתי לכם מעיקרא בכל זמן ועידן כל דעביד רחמנא לטב עביד, ווייל איך האב ענק געזאגט אין אנהייב כל דעביד רחמנא לטב עביד, ובזה נעשה פתחון פה שפתחתי לטובה, שיתהפך הדבר לטובה ולברכה, וועגן דעם האט זיך עס איבערגעדרייט לטובה ולברכה. ורצה ללמדם בזה, האט זיי געוואלט דא אויסלערנען פאר זיי, לאו אמרי לכו כל דעביד רחמנא לטב עביד, וואס האט ער געמיינט? האט זיי געוואלט אויסלערנען, שיהיו מורגלים לפתוח פיהם לטובה על כל דבר אף מה שנראה להם לרע, אפילו ווען עס זעט דיר אויס לרע זאלסטו שנעל זאגן ס'איז לטובה, און כי בזה יהפך הכל לטובה. זאגט די וועלט דברי חכמים בנחת נשמעים נחת ראשי תיבות נר חמור תרנגול האט רבי עקיבא געזאגט ביי נר חמור תרנגול אז איז זאגן בנחת כל דעביד רחמנא לטב עביד פארשטייט דערפאר זאגט מען קיין נגע מיר זאגט נישט נגע דאס איז לטוב ס'איז לטב עביד קומט אבער א מענטש און ער זאגט אבער איך בין נישט אין דעם מדריגה יאך בין נישט אין דעם מדריגה

ס'איז א רא"ש אין ברכות פרק ב', סימן ב', דער ר"ן אין נדרים דף ב' אויך, אז לשון ארמי איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין לשון לעצמו, ס'איז א לשון משובשת, א לשון משובשת פון לשון אמת. ארמי איז לשון מרמה, ארמי איז לשון מרמה. ס'איז א לשון משובשת, און. בעיקר פון לשון קודש, דערפאר האט ארמי א שטארקע דמיון צו לשון קודש, ער האט א דמיון מער צו לשון קודש, ווייל ווייל ארמי לשון מרמה ס'איז א א לשון משובצת אין לשון קודש, זאגט ער לעולם יהא אדם רגיל לומר, אפילו אויב דו זאגסט איך קען נישט, איך בין נישט דערביי, איך האלט נישט ביי די מדריגה, זאג עס משובש'דיג, ס'וועט אויך ווערן איבערגעדרייט אויף טוב. כל דעביד רחמנא לטב עביד, אפילו צו זאגן ארמי בלשון מרמה, בלשון משובש, און דו האלטסט נישט דערביי, דו ביסט נישט דא, די הארץ איז שבור און טריא דארט.

כ'רעד נישט קיין עכט אמונה. זאגט ער זאלסטו רעדן ישראל אפילו דו ביסט נישט דארטן. זאג עס לשון ארמי, זאג ווי די, זאג ווי ס'קלאפט. דו זאלסט עס זאגן אויפן גרעסטן אופן זאלסטו עס זאגן. באמונת ישראל. אויך און ווייטער דארטן זאלסטו האלטן דארטן ביי אמונה. די אמונה זאלסטו זאגן און זאגן און זאגן. און אזוי מאמין זיין, אזוי אין יעדן זאך. אז וואס? אז ס'איז נאר כנגע נראה לי בבית. למעשה איז דא באהאלטן מטמוניות של זהב איז געווען אין די ווענט. מטמוניות של זהב. ווי ער ברענגט הרב דסל ער ברענגט אין מכתב מאליהו אז ס'געווען א ווילדער זאגט ער א פרא א ווילדער וואס האט געהאט א מורא'דיגע חן ביים מלך האט געהאט א חן ביי עיני המלך ער געהאט א חן און דער מלך הייסט אים אריינעמען אין אוצר און מ'וועט אים געבן זעק ער זאל אנפילן דארטן א גאנצע טאג כסף וזהב זיך אנפילן און עס אהיימנעמען זאגט ער דער פרא שרייבט ער דארט אין מכתב מאליהו זאגט דער פרא האט נאך קיינמאל נישט געזען קיין כסף וזהב ט נישט געוויסט וואס דאס איז. זאגט אוי אזא שווערע גזירה האט מען דא גוזר געווען אויף מיר, כ'זאל ארבעטן א גאנצע טאג אנפילן און שלעפן, ער האט מחרף און מגדף געווען, אזא גזירה האט מען מיר דא געמאכט, אזוי שלעפן און. האט ער געזאגט איך וועל זיך נוקם זיין אין זיי, ער האט געארבעט קוים אביסעלע, אריינגעלייגט נאר פיצעלעך, קלייניקייטן. ער האט זיי געשאלטן, זיי אה חברה וואס א בקיצור ער געארבעט אזוי בעצלתיים אריינגעלייגט נאר קליינע ביז סוף טאג חירף וגידוף זאגט ער די אלע שרי המלך און האט זיך גרויס געהאלטן ער איז אהיימגעקומען האט זיך גרויס געהאלטן זיי האבן געמיינט זיי האבן מיר געוואלט שווער מאכן א ארבעט איך האב זיך קוים גענומען אביסל זיי וועלן וויסן א צווייטן מאל אז זיי וועלן מיר עס שוין נישט מאכן וועלן זיי זען וואס איך האב גענומען ביז ער איז געוואר געווארן אז דאס איז כסף וזהב און ער האט געהאט א חן ביים מלך האט ער זיך געריסן האר פון קאפ. זאגט ער אזוי קוקט אויס דער מענטש וואס די גמרא זאגט כי את אשר יאהב השם יוכיח א מענטש קוקט אמאל אויף די זאך וואס דאס הייסט יסורים. ס'זעהט דיר אויס יסורים דו ווייסט נישט מטמוניות של זהב דער אייבערשטער באהאלט דיר דא אין די שוועריקייטן גייסט אריבער בזיונות דו ווייסט נישט וואס דא ווארט דיר אפ וואסערע מטמוניות של זהב דיר ווארט אפ דא אין די זאך אין די יסורים דאס איז די וואך כנגע נראה לי בבית ער וויינט ער מחרף ער מגדף ער ווייסט נישט וואס דא איז באהאלטן וואסערע מטמוניות של זהב איז דא באהאלטן מען זאגט ער דער פונקט ווי יענער האט שפעטער געוויינט ווייל ער איז געוואר געווארן אז דאס איז אז דאס איז נישט אים צו באעוולען ער האט געמיינט מען וויל אים דא שווער מאכן אבער האט געזען פונקט פארקערט ער האט געזען דא דא פילט מען אים אן דארטן זעק מיט גאלד זאגט ער אילו ידענו עד כמה עלינו להודות להשם יתברך

ברכות נ ד, אז מען דארף זיין ביי דעם פרייליך, ווען א מענטש קומט א, גייט אריבער שווערע זמנים, מען דארף עס זיין פרייליך, דער מענטש פרעגט פארוואס דארף ער זיין פרייליך? אנדערע דארפן נישט זיין פרייליך, אנדערע גייען גארנישט אריבער, דארף נישט זיין פרייליך, ער ווייל ער גייט אריבער א פעקל אין דעם דארף ער זיין פרייליך? וואס האט ער מיר געזאגט ר' שלמ'קע? אז ווען א שנארער קלאפט אין טיר און דער באלעבאס פרעגט דעם שנארער אפשר האסטו א טשעינדזש, רעשטע, פופציג דאלער, הייבט אן דער שנארער גלייך צו טאנצן, וואס איז ער ווייסט ער גייט באקומען א הונדערטער? גייט באקומען א הונדערטער, זאגט ער די וואס דו גייסט אריבער, דאס איז א טשעינדזש פאר א מתנה, דערפאר דארפסטו זיין פרייליך, די אנדערע דארפן נישט זיין פרייליך, ניין, אנדערע האבן נישט פארוואס צו זיין פרייליך, אנדערע, אנדערע האט מען נישט גענומען קיין טשעינדזש און מען גייט זיי נישט שיקן מתנות, זיי האבן נישט וואס צו זיין פרייליך, ביי דיר כנגע נראה לי בבית, צו וויסן דארטן איז באהאלטן מחבואים מטמוניות של זהב, דארטן איז באהאלטן מטמוניות של זהב. נע ער ברענגט דארטן דער רב דעסלער ער ברענגט דארטן בשם זיין רעבן רב ברוידא בשם זיין רעבן ער זאגט א משל נפלא האט ער געזאגט אז אז מ'וועט הייסן א מענטש צו שטיין דא אינמיטן רבי עקיבא גאס אינמיטן די גאס און אלע וואס גייען אריבער זאל ער אויסטון די שיך און אנטון די שיך אוי וואלט ער געוויינט אזא השפלה אזא השפלה אזא ביזיון מ'איז מיר אזוי משפיל אזא ביזיון מען דארף מאכן א יום תפילה אויף אזא גזירה, צו שטיין א גאנצע טאג און אויסטון די שיך און אנטון די שיך, אזא גזירה, אזא השפלה, אזא השפלה נוראה. זאגט ער אים, אינטערעסאנט אז איך גיי אריין אין יעדע שיך געשעפט, גיב א קוק ווי דער מוכר מאכט עס פון אינדערפרי ביז ביינאכט מיט א שמחה, פארוואס מאכט ער עס מיט א שמחה, פארוואס וויינט ער נישט השפלה, ווייל ער מאכט געלט פון דעם. ווען ער מאכט געלט פון דעם, זאגט ער, טאמער דו וועסט גלייבן אז ביי יעדע השפלה וואס דו גייסט אריבער מאכסטו אויך נישט קיין געלט, נאר מאכסט מיליאנען פון דעם, וועסטו אויך נישט וויינען אזוי אויף יעדן השפלה. וועסטו אויך נישט וויינען אזוי אויף יעדן השפלה, וועט זיין שמחין ביסורים על עליבה הבאה עליהם ווי רש"י לערנט פשט אויף די בזיון וואס זיי קריגן. ער ברענגט דארט מבן איש חי ברענגט ער ברענגט דארט אדרת אליהו אין פרשת ויקהל זאגט ער אז דער זאך וואס הייסט עיצבון עצבות

קומט חלאים רעים לא עלינו. זאגט ער מקרה זה של עיצבון זאלסטו וויסן די עצבות דאס איז מעשה ידי אדם. וואס איז עס טייטש? זאגט ער אזוי, דאס איז קלאר אין אדם נוגף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יעדע יסורי הגוף יעדע צער הגוף איז גוזר מן השמים. אבער דאס איז נאר אויפן גוף. די עצבות. דאס מאכט דער מענטש אליין, דאס איז נישט מן השמים, עצביהם די עצבות דאס איז מעשה ידי אדם, דאס איז דיינע, זאגט ער מן השמים לא גזרו עליו מקרה זה די עצבות, יא זאגט ער וואס איז, זאגט דער בן איש חי ועל כי העיצבון איז דבר מגונה ושנוא לפני הקדוש ברוך הוא, די עצבות איז דאך מגונה ושנוא, וויאזוי קען זיין אז דער אייבערשטער האט דיר געשריבן מן השמים עצבות נישטא אזא זאך, זאגט ער והאדם אפילו על עוונותיו זאגט ער אפילו אויף עוונות אין ראוי להיות נעצב הרבה, מען טאר נישט זיין בעצבות אויף עוונות, ואם מן השמים יגזרו עליו יסורים איז וואס וויל דער אייבערשטער? שיקבל היסורים בשמחה ובטוב לבב? דאס איז דאך די גאנצע נסיון דאס מקבל זיין בשמחה, איז איז אם כן איך שייך שמן השמים היא גזירה עליו בעצבון? וויאזוי קען זיין פון הימל האט מען גוזר געווען עצבות מאחר שצריך להיות מקבל גם יסורים בשמחה? דאס איז פשוט א נסיון צו מען זאל מקבל בשמחה צו נישט. ער ברענגט הרב שך ברענגט אין הקדמה צו אבי עזרי בחלק ב' ברענגט ער ברענגט ער דארט אין הקדמה אינטערעסאנטע ווארט ער זאגט אז שטייט אין פסוק אין פרשת וילך ומצאוהו רעות רבות וצרות שטייט שפעטער ואמר הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה באשטיין זיך אסונג אין רעות רבות וצרות און איז ממשיך ואמר על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה ווי איז די צרות נעלם געווארן זאגט אזוי רעות דאס איז די פעקל, לא עלינו וואס א מענטש קריגט, צרות זאגט ער מאכט די תרגום אונקלוס ועקן, וואס הייסט ועקן? עס איז א מעוקה, מעוקה איז די טייטש איז א ענגשאפט וואס א מענטש פילט אין א תקופה אין א שלעכטע תקופה פילט ער געפינט זיך אין א מיצר אין א מעוקה און ער איז צובראכן אויף שטיקער דאס האט נישט דאס איז בנוסף צו די יסורים. רעות דאס איז די יסורים, די פעקל. צרות דאס איז צער, ועקן, אז ער געפינט זיך אין א מצר, אין א מעוקה, ער איז צעבראכן. דאס קומט, די צרות, די ענגשאפט, דאס קומט מחוסר אמונה. פארוואס? ווייל א מענטש וואס איז תקיף באמונתו, ער ווייסט אז די אייבערשטער, ס'איז השגחה פרטית פונעם אייבערשטן אין יעדע זאך, איז וואלט ער נישט געהאט צרות, וואלט ער געהאט נאר רעות. די צרות, ער וואלט נישט געווען אין ענגשאפט, ער ווייסט די אייבערשטער איז דארטן. איז טײַטשט ער אַזוי, אין אָנהייב איז ומצאוהו רעות רבות וצרות, ס'מאַכט ענג, פֿון די רעות. אָבער ואמר הלא על כּי אין אלקי בקרבי, טײַטשט איז אַ וואָס, אַז ער זאָגט על כּי, ער פֿאַרשטייט אַז דער אייבערשטער איז מיט, אַז דער אייבערשטער איז דאָ דאָ. איז דעמאָלט מצאוני הרעות האלה, ס'איז שוין נישטאָ קיין צרות. ווײַל גם כּי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כּי אתּה עמדי. אַ מענטש וואָס איז תּקיף באמונה, איז אין יעדן שלעכטס ווייסט ער עס איז דער אייבערשטער, און אַז דער אייבערשטער איז דאָ, איז נישטאָ דער צער, איז נישטאָ דער מעוקה, איז נישטאָ דער ענגשאַפֿט, איז נישטאָ. צו נעמען אויס. ער זאגט אז נאך וואס ער זאגט על כי על כי אין אלקי בקרבי איז נאר מצאוני הרעות האלה, מען זאל אפגעהיטן ווערן. ער טייטשט דארטן אז דער ווער זאגט אשרי הגבר אשר תיסרנו קה ומתורתך תלמדנו, מ'גייט מארגן אינדערפרי זאגן, זאגט ער וואס טייטשט אשרי הגבר אשר תיסרנו קה, די יסורים איז נאר פון אייבערשטן, ער מאכט נישט נאך צרות דארטן, ווייל די וואס איז פונעם אייבערשטן איז מיט רחמים און מען טרעפן דארט מטבעות, מטבעות של זהב, נאר דו מאכסט צו דעם צרות, דו מאכסט צו דעם, דו לייגסט צו צו די רעות רבות די צרות. אשרי הגבר אשר תיסרנו קה אז ס'בלייבט נאר די תיסרנו קה פונעם אייבערשטן ער לייגט נישט צו צו דעם. יא, דאס איז די יסוד היסודות פון א אידן, אין אמונה, זיך מחזק זיין מיט אמונה אין בורא עולם, היינט געווען די יארצייט פון רבי ר' שמעלקע, רבי ר' שמעלקע זאגט אזוי, אז ביי אלע איסורים זאגט ער די גמרא, בטלה בשישים, אבער מין במין אפילו באלף לא בטל, ער זאגט אזוי, אלע איסורים, אלע תאוות, קומט שישים, עס קומט צו די זעכציק, בטלה, ווערט בטל די תאוות מין במינו זאגט ער די מינות די אפיקורסות אפילו ביי אלף סטאלט זיין טויזנט יאר אויך לויב בוטל די אייבישע לויב בוטל אפילו סטאלט זיין טויזנט יאר לויב בוטל די מינה דאס ער גיט אריין בלאק בלאק אין קאפ די מינה ווי זוכט ער ווי אסאל נאט אז ער זוכט אויף דעם וואס אין ליין מיט שוין געליינט די וואך אין מארע אמירה אומוי כמו אויר בסורוי ורוי הקוים ותימי אויסוי זוכט ער ווי אסאל דער בעל שואל ומשיב, זאגט ער אזוי, ס'איז דא, אין חולה הגוף איז דא א מחלה חיצונית און א מחלה פנימית. א מחלה חיצונית, נישט קיין פראבלעם, מען לייגט א זאלב, מען נעמט אמאל אנטיביאטיק, ס'גייט אריבער. חלילה אז ס'איז א מחלה פנימית, דארף מען שוין טעראפיסטן, מען דארף אויף דעם א שארפן טעראפיסט. זאגט ער, זאגט ער, זאגט רבי יוסף שאול, די זעלבע זאך בנפש. ס'איז דא אמאל א מחלה חיצונית, לויפט נאך תאוות, א מחלה חיצונית. דאס קען מען אויסהיילן. אריין קומען, הערן א שמועס, עס זיך מחזק זיין, עס ווערן אויסגעהיילט. ס'איז דא א מחלה פנימית, מראה הנגע עמוק מעור בשרו, דאס איז מינות, חלילה וחס אפיקורסות, צו חלילה מידות מושחתות, דאס איז וראהו הכהן וטמא אותו. דאס טייטשט דאס טייטשט רבי יוסף שאול, דאס טייטשט מראה הנגע עמוק מעור בשרו. דאס איז עפעס א עמוק מעור בשרו און מינות מושחתות. ער מסיים אויף דעם ווארט, ואם כי הוא על דרך המליצה, אפילו עס איז נאר א ווערטל, לא מנעתי לכתבו כי הוא נעים ונחמד מאוד, ווייל ס'איז זייער זיס דער ווארט. מראה הנגע עמוק מעור בשרו. נאר וואס דען? ווען א מענטש גייט יא מיטן אמונה, ווי זאגט דער בן איש חי די וואכעדיגע סדרה א מורא'דיגע יסוד, ער זאגט אזוי, אין פרשת מצורע זעט מען נאך וואס ער איז שוין געווען דער מצורע בדד ישב מחוץ למחנה, ער איז שוין געווען אינדרויסן, טמא טמא יקרא אזעלכע בזיונות, נאכדעם ער קומט שוין אריין מיט די ציפורים מיט אלץ, וואס שטייט שפעטער? והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו. את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח ווייטער אפשערן פרעגט פרעגט דער בן איש חי וואס יעצט ווייטער נישט גענוג ער געווען שוין אינדרויסן ער שוין געווען טמא טמא יקרא ער שוין געווען בדד ישב אלס שוין געמאכט וואס איז יעצט יעצט איז ווייטער ווייטער אפשערן דעם גאנצן א גאנצע האר וואס וואס יעצט וואס איז יעצט די אפשערן? וואס איז וואס איז דאס? ווייטער נאך אמאל בזיונות, אפגעשוירן פון אלס, וואס איז יעצט? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט רבותי, נשיא מלייב על הנשמה. ער זאגט נאך ווען מ'האט שוין אויסגעהיילט, יא געמאכט די ציפורים, יעצט וויל די תורה אראפגיין א טיפול שורש, זיך מטפל זיין מיטן שורש של לשון הרע. פארוואס רעדט מען לשון הרע? פארוואס? ווייל דו האסט מורא אז יענער איז מיר מסיג גבול איך האב מורא אז יענער נעמט מיר צו די פרנסה צו יענער איז מיר מסיג גבול אין די כבוד צו יענער מסיג גבול אין עשירות יענער מסיג גבול אין א שידוך צו יענער מסיג גבול אין אין ביזנעס יעדע זאך האסט מורא און דערפאר הייבסט אים אן צו בארעדן האסט מורא פשוט יענער נעמט דיר צו דערפאר הייסט די תורה שער זיך אפ, פארוואס? ווייל א מענטש האט א קאפ מיט האר, זעט עס אויס הונדערט האר איינס אויפן צווייטן אויפן דריטן, איינס ליגט אויפן צווייטן. מען גיט א שער אפ, זעט מען אז יעדע האר האט איין גימ'. די גמרא זאגט אין בבא בתרא ט"ז, ווען צוויי האר זענען, יעדע האר איז יונק פון איין גימ', ווען צוויי האר זענען יונק פון איין גומא זאגט די גמרא, וואלט ער בלינד געווארן גלייך. איר געדענקט די גמרא, דער אייבערשטער האט עס געזאגט פאר איוב, ווען צוויי האר זענען יונק פון איין גומא, וואלט ער בלינד געווארן. זעסטו יעדע האר האט זיך זיין גומא, איז וואס האסטו מורא צו האבן אז יענער וועט צונעמען די פרנסה? דאס טייטש אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימא, אפילו כמלא נימא קען נישט אנרירן קיין האר אין זיין פרנסה אין זיין כבוד אין זיין שידוך אין גארנישט ער קען דיר נישט אנרירן. און זאגט ער די תורה וויל דא מטפל זיין מיטן שורש, די שורש קומט פון חסרון אמונה קומט די שורש דו רעדסט לשון הרע, דו האסט מורא יענער וועט דיר אריבערגיין יענער וועט דיר משיג גבול זיין, אזוי ווי ס'שרייבט די פלא יועץ שרייבט אין ערך קנאה אז א מענטש איז מחויב מאמין צו זיין ווען ער איז א יחיד בדורו, ווען ער וואלט געווען איינער אין דור וואס ער פארקויפט דאס וואלט ער נישט פארדינט איין סענט מער ווי יעצט. און ווען יעצט וואס דו האסט אזויפיל קאנקורירערס, קאנקורענצן פון אלע זייטן, קענסטו נישט האבן קיין האר ווייניגער פון וואס מען האט דיר קוצב געווען ראש השנה, איז וואס האסטו מיט יענעם בכלל? נאכאמאל, ביסט מחויב מאמין צו זיין אפילו ווען דו ביסט א יחיד בעולם, וואלסטו נישט געהאט איין סענט. מער ווי דו האסט יעצט מער וואס איז נגזר געווארן ראש השנה. און יעצט מיט די אפילו איז אן קאנקורענצן זאגט דער פלא יועץ די לשון לאלפים ולרבבות קאנקורענצן ארום און ארום וועסטו נישט האבן איין סענט ווייניגער פון וואס מען האט דיר קוצב געווען ראש השנה איז וואס האסטו צו רעדן לשון הרע יעדע האר האט זיך זיין גומא דער וואס איז דיר באשערט וועט צו דיר נאכלויפן וועט צו דיר נאכלויפן איך זאג דער איך זאג דער פלא יועץ אזוי והנה זאגט ער יצר לב האדם רע וחושק תמיד להיות יחיד בדורו בחכמה במעשים בעושר בכבוד ער שטענדיג ער וויל זיין א יחיד צו בחכמה צו במעשים בעושר בכבוד ומתוך כך מצטער האט צער כשיש אויך אחר כמוהו או גדול וטוב ממנו דא מ'האט א קאנקורענט ער האט מורא ס'וועט זיין א קאנקורענט ס'נישטא קיין קאנקורענט ער האט מורא ס'וועט ווערן א קאנקורענט מען אחר כמוהו או גדול וטוב ממנו און מקנא לו און מבקש רעתו און מספר בגנותו און פון דעם קומט ארויס די גאנצע פרשה תזריע מצורע אוודאי דארף א איד מאכן השתדלות אויף פרנסה, השתדלות יא, און די לשון רבינו יונה אין ספר היראה איז לא יוכל האדם לעבוד הבורא אם לא יטרח לבקש מזונותיו, לא יוכל האדם לעבוד הבורא אם לא יטרח לבקש מזונותיו, ער דארף מאכן השתדלות, קלאר.

דו ביסט נאנט צו די פרנסה, ביסט א עבודה זרה, דאס איז נישט קיין השתדלות. יעצט איז די צייט צו מאכן השתדלות. דו, דעם שורש זיך מטפל זיין, ממילא וועט מען נישט רעדן קיין לשון הרע. די וועלט זאגט אז דער וואס רעדט לשון הרע איז נידון בצרעת, פארוואס? א צרעת הייבט מען אן צו קראצן. וואס פארדינסטו פון די קראץ? מאכט נאר שווערער, מאכט נאר ערגער, די קראץ מאכט נאר שווערער, אזוי בארעדסט יענעם ווייל דו האסט מורא יענער זאל צונעמען, בארעדסט יענעם מאכסט זיך נאר ערגער מיט דעם, דו מאכסט זיך נאר ערגער מיט דעם, פונקט ווי דעם קראצעריי, מאכסט זיך נאר ערגער מיט דעם, ער רעדט זיך איין, נו ווער זאגט אז דאס טייטש כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, פארוואס? ווייל דער כלב, שלאג אים מיט א שטעקן, וואס טוט ער? ער דרייט זיך אויס און בייסט דעם שטעקן, בייסט דעם שטעקן. פארוואס ווייל ער מיינט אז ס'איז די שטעקן? גולם, ס'איז די שטעקן, איז דאך איינער האלט דעם שטעקן. און וואס האסטו פארדינט פון בייסן דעם שטעקן? האסט זיך צעבראכן די ציין און האסט זיך צעבלוטיגט די ליפן. דאס איז וואס דו האסט פארדינט. דאס איז געלומערס א פלוש דאס זעלבע זאך לשון הרע. ער גייט רעדן אויף אים, דאס איז דאך אלץ פונעם אייבערשטן. וואס רעדסטו אויף אים? יענער האט עפעס געמאכט? ס'איז דאך ער דאך דער שטעקן. ס'איז פונקט ווי בייסט ער דעם שטעקן. און וואס האט דער כלב פארדינט? זיך צעבראכן צעבראכן די ציינער. דאס זעלבע זאך פונקט ווי דער בעל לשון הרע. ער קראצט זיין עגא. נו, ס'ווערט נאר ערגער. אזוי דער לשון הרע האט דיר נאר ערגער געמאכט, האט זיך צעבראכן די ציין. די וועלט זאגט דאס איז פשט פני הדור כפני הכלב. און אין ישמח משה דא אזא מורא'דיגע ווארט. אויך פרשת תזריע מצורע רבותי. זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט ישקני מנשיקות פיהו, א צווייטע פסוק אין שיר השירים, זאגט די ישמח משה, ישקני, מען דארף געדענקען אזעלכע ווערטער בשעת מעשה, ס'איז נישט אויף קיין דרשות רבותי, בשעת מעשה ווען מען דארף, אוה, ער זאגט א מורא'דיגע ווארט, זאגט די ישמח משה, ישקני, דאס איז די גרעסטע אהבה וואס איז שייך ישקני. ישקני זאגט ער, דער אייבערשטער זאגט פאר א מענטשן ווייסט ווען דו מאכסט מיר א ישקני, ווען דו גיבסט א ישקני צום אייבערשטן, זאגט ער מנשיקות פיהו, זאגט ער, ער ברענגט א לשון רש"י, אז מנשיקות פיהו כאדם המשיק שפתותיו זו לזו בכח, פארמאכסט די ליפן מיט בלוט, ס'ברענט דיר יעצט צו רעדן, פארמאכסט די ליפן מיט בלוט, דעמאלטס געסטו א ישקני צום אייבערשטן. פרשת מצורע. ווי אן טעות גיסט א ישקני צום אייבערשטן דו זינגסט און לאזט אויס נחת רוח דו טאנצסט אין די לופטן לאזט אויס נחת רוח רבי שפרינג נישט און פארמאך די ליפן פארמאך די ליפן מאכסט א ישקני צום אייבערשטן די גרעסטע נחת רוח וואס דו מאכסט איז נישט שייך קיין גרעסערע נחת רוח ישקני ווען גיסט א ישקני צום בורא עולם זאגט די ישמח משה מנשיקות פיהו ברענגט ער א לשון רשי רשי איז נישט אויף שיר השירים רשי אין אנדערע פלאץ איך געדענק נישט ווי די רשי איז ער ברענגט ארויס אין אנדערע פלאץ אז מנשיקות פיהו כאדם המשיק שפתותיו זו לזו בכח, וועגן איינער וואס פארמאכט די ליפן מיט כח מיט בלוט, דער גיט א ישקני צום אייבערשטן. ווי זאגט מען אז דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט אז דער שרף, דער סטרעליסקער האט געזאגט אז איינמאל פארמאכן די מויל, ווען ס'ברענט צו רעדן, איינמאל פארמאכן די מויל איז כפ"ד תעניתים, האט דער בעלזער רב זכרונו לברכה געזאגט און יאך זאג נאך און נאך און נאך. און יאך זאג נאך און נאך און נאך, אסאך מער ווי פ"ד תעניתים. איין מאל פארמאכט די מויל ביים, דאס איז מחד גיסא, און מאידך גיסא זאגט דער אור החיים הקדוש די וואך א שורה, וואס מען דארף זיך עס אויך פאטאגראפירן אין מח. זאגט די וואך א שורה, איין שורה, אין לך דבר שמרחיק את האדם מקונו כמו לשון הרע. נישטא קיין זאך וואס איז מער מרחיק דעם אייבערשטן, א לשון, ס'איז נישטא קיין גרעסערע זאך וואס איז מרחיק דעם מענטשן פונעם אייבערשטן פונקט ווי לשון הרע. איז דאס איז זה לעומת זה, אדער א ישקני צום אייבערשטן וואס פארמאכט דעם מויל, א ישקני מנשיקות פיהו, אדער דער אייבערשטער זאל אפהיטן אין לך דבר שמרחיק את האדם מקונו כמו לשון הרע. ס'איז שווער, יא, אמנם כן, ס'איז זייער שווער, די וועלט זאגט אז ס'איז געווען אמאל עפעס א חמור, געגאנגען אין א וואלד, דער חמור איז א חמור איז געגאנגען אין א וואלד, דער חמור איז זייער קאלט, די גמרא זאגט דאך חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה דער חמור איז דאך קאלט אפילו תמוז, שוין, ער איז געגאנגען אין א וואלד, אים געווען זייער קאלט, ער האט געטראפן פעל פון א לייב, עור פון א לייב, די ציידים האבן אפגעשינדן די פעל, האט ער געטראפן די פעל, די האר, פשש, האט ער זיך גלייך צו, איינגעפאקט אין די. עור פון דעם לייב, דעם עור פון דעם לייב, ס'איז געווארן באטעמט, ס'איז געווארן ווארעם, די אלע חיות האבן געכאפט א פחד, דא א נייע לייב, א נייע לייב, די אלע חיות האבן געהאט א פחד, דער לייב אליין האט אויך געכאפט א פחד, האט עפעס א קאנקורענץ, דער חמור איז דאך גרעסער, א גרעסערע לייב, א העכערע לייב, געכאפט א פחד, זיי האבן אויסגערופן, מען מאכט א כינוס חירום, וואס טוט מען דא מיט דעם נייעם לייב וואס שפאצירט דא ארום? אלע זענען געווען באדאגה'ט, וואס טוט מען מיטן נייעם לייב?

און דער חמור האט אנגעהויבן צו שרייען חמור נוער, נעירת חמור האט אנגעהויבן צו שרייען, פאפ! האט מען דעמאלטס געהערט אז ס'א חמור, האט מען אים גלייך גענומען צום לייב און געמאכט פון אים א גל של עצמות. זאגט די וועלט, דער חמור האט געקענט זיין ברומו של עולם, בלייבן א מלך ווען דו שווייגסט! ווען ווען דו שווייגסט, ווען דו האסט געכאפט די שטיינער, ווען דו האסט געכאפט די שטיינער און שטיינער און דו וואלסט געשוויגן וואלסטו געבליבן דער מלך, דער אריה וואלט מורא געהאט פאר דיר. געמאכט דעם מויל אין לך דבר שמרחיק את האדם מקונו כמו לשון הרע. נישטא קיין זאך וואס איז מרחיק דעם אייבערשטן בעפ. כאפט אמאל א שטיין און מען שווייגט און מען ווייסט נישט וואס. ווייל ווי ברענגט דער חפץ חיים ברענגט פון ספר הקנה ברענגט ער אז דעמאלטס איז געווען צרעת היינט נישטא קיין צרעת היינט איז דאס עניות היינט איז דאס עניות. געברענגט אביסל א שארף לשון, ער זאגט באמת לפלא הוא בעיני זאגט ער, באמת לפלא הוא בעיני זאגט ער, אז מענטשן גיבן אויס אזויפיל סגולות קמיות מיט ברכות מיט הבטחות פון מענטשן, זיי זוכן אנשים גדולים א ברכה להצלחה, זאגט ער וואס לפלא הוא בעיני, שטבע בני האדם לחפש.

וענו הלוים אל כל איש ישראל קול רם, איז דאך בהסכם כל ישראל, והרי הוא מכלה השפעתו, וואס וועט העלפן די אלע ברכות, וועסט גיין לויפן צו אנשים גדולים בעטן א ברכה, וואס קען העלפן די ברכה, אז ס'איז דא דער ארור מכה רעהו בסתר, בו קללה בו נידוי, זאגט ער, ואם היו שומעים לדבריי, הייתי מייעץ להם יותר, לאז אפ אלע סגולות אלע ברכות, לאז אפ אלעס, נעם איין זאך, פארמאך די מויל ווען ס'איז דיר שווער, און יעדער ארור זאגט דאך די גמרא האט דאך געהאט פריער א ברוך, איז געווען פאר ארור מכה רעהו בסתר האט מען דאך אויסגערופן ברוך אשר לא יכה רעהו בסתר, האסט א ברכה מפי הגבורה שכל העם ענו אמן, דו דארפסט נישט אלע ברכות, דאס פארמאכן דיין מויל, זאגט ער דאס איז די גרעסטע ברכה. די חפץ חיים ברענגט אין ספר הקנה ווי זאג זאג די שמען גראדע כל דאלים גבר כל דאלים וואס איז אילם פארמאכט דעם מויל גבר ער איז א מענטש ער איז א גבר ער זאגט נאך א שארפע ווארט ער זאגט אז ההוא רוכל די גמרא זאגט דאך דער רוכל האט געפרעגט מאן בעי סמא דחיי מאן בעי סמא דחיי ווער וויל א סם חיים סמא דחיי. זאגט ער פארוואס האט ער געפ... וואס זאגט די גמרא רוכל, ער איז געווען א רוכל, א רוכל, וואס איז רוכל? א מחזר בעיירות, ער פארקע... ער פארקויפט זאכן. וואס נפקא מינה וואס זיין ארבעט איז געווען? ער איז א רוכל, צו א טוחן, צו א אופה, צו א לש, וואס דארף ער זאגן וואס איז זיין ארבעט געווען? דער ניין א רוכל, ער שפאצירט יעדע צוויי שעה אין א אנדערע שטאט. מ'קען נישט קויפן בהקפה, ווייל ער איז אין שטאט דערווייל. דו מוזט צאלן קעש. דו ביסט א רוכל אויף די זאכן צאלט מען גלייך אינאיינעם. די אייבערשטער לאזט נישט אויף די וועלט.

וואס איז געווען צוויי ציפורים? איין ציפור איז אויף לשון הרע, וואס איז די צווייטע ציפור? זאגט די זוהר הקדוש כשם דעונשא דבר נש, פונקט ווי ס'איז דא א עונש על מילה, בגין מילה בישא, פונקט ווי ס'איז דא א עונש אויף לשון הרע, כך עונשיה, די זעלבע עונש זאגט די זוהר הקדוש, בגין מילה טבא דקאתי לידיה, אויף א גוט ווארט וואס דו האסט געקענט זאגן ויכיל למללא ולא מליל. די זעלבע עונש, א מורא'דיגער זוהר הקדוש, דאס מוז מען וויסן אביסל פון דעם. כשם דעונשא דהאי בר נש בגין מילה בישא, די זעלבע עונש איז דא אויף לשון הרע, האט געטשעפעט יענעם, מילה בישא א שלעכטע ווארט, כך עונשיה די זעלבע עונש איז דא בגין מילה טבא דקאתי לידיה, א גוט ווארט וואס דו האסט געקענט זאגן ויכיל למללא ולא מליל, מען האט נישט געזאגט. רבותי א זוהר הקדוש די וואך אין פרשת תזריע דארף אונז געבן וויסן וואס הייסט מיט א גוט ווארט זאגן יענעם א גוט ווארט, א גוט ווארט זאגן יענעם. ער האט געזאגט רב חצקל לעווינשטיין רב חצקל לעווינשטיין ער האט געזאגט אז די גמרא זאגט די תלמידי רבי עקיבא זענען אוועק שלא נהגו כבוד זה בזה ווי פארשטייסטו וואס צו טון מיט תלמידי רבי עקיבא קדושי עליון זיי האבן מורא געהאט איך וועל אים געבן צופיל כבוד ער קען נאך צוקומען צו גאווה ער קען זיך, און וואס איז דער חטא געווען? זאגט ער ווייל דו דארפסט נישט דאגה'ן וועגן יענעמ'ס גאווה, דו דארפסט דאגה'ן יענער זאל זיך גוט פילן, אויף גאווה איז צו דאגה'ן אויף די אייגענע גאווה דיינע, נישט אויף יענעמ'ס. ענווה איז צו דאגה'ן פאר זיך, יענעם איז צו דאגה'ן ער זאל זיך גוט פילן, יענעם איז צו געבן כבוד. ער דערציילט רבי יודל ניישלאס פון די גרויסע רבנים אין בית שמש פון די פוסקים אין בית שמש ער דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה רבי יודל ניישלאס ער זאגט ער איז אמאל געגאנגען מיט הרב הגאון והצדיק רב חיים ברים פון נקיי הדעת בירושלים של מעלה איז רבי יודל ניישלאס דערציילט ער איז אמאל געגאנגען מיט רב חיים ברים אין די גאס און עפעס א אידענע א אישה קשת רוח איז דארטן צוגעגאנגען, א צובראכענע אידענע, און זי שרייט פאר רבי חיים, מזל טוב! מזל טוב! האט זיך געגעבן א שטעל אפ, אה, מזל טוב וואס? פערעלע איז א כלה געווארן! און רבי חיים זאגט, אוי, מזל טוב! מזל טוב! כאילו דאס איז דער, דאס איז דער מינוט וואס איך ווארט שוין צוואנציג יאר! מזל טוב! פרעגט ער, מיט וועמען איז זי א כלה געווארן? האט זי אנגעהויבן צו זאגן, זי איז געווען א צובראכענע אידענע, האט זי געזאגט, מיט יענעם און יענעם בחור, זאגט רבי חיים ברים, דער בחור? איך קען נישט גלייבן, ער האט איר געפרעגט, דו האסט געהערט, איר האט געהערט אפשר פונעם חזון איש? האט זי געזאגט, אוודאי, דער חזון איש, ווער האט נישט געהערט? איר ווייסט אז ער איז דער חזון איש אין דעם דור? פששש, איך מוז וויינען, ער איז דער חזון איש אין דעם דור, און ער ממשיך, פון רב עקיבא אייגער האט איר געהערט?

ווער איז דער בחור אויב מען מעג וויסן וואס דער חזון איש מיטן רב עקיבא אייגער זענען משתלב אין איין מענטש אין איין בחור? האט רבי חיים ברים מיר געזאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך ווייס נישט מיט וועמען איך האב גערעדט און איך ווייס נישט וועגן וועמען מ'האט גערעדט איך ווייס נישט נישט ווער זי איז און נישט ווער דער בחור איז אבער איך האב געזען אז מ'קען דא מחיה זיין א צובראכענע אידענע האב איך עס געמאכט מילה טבא דיכול למללא א צווייטער פאר אזעלכע ווערטער אוי נישט קיין חשש גוזמאות צו אפשר נישט קיין חשש ג עס קען נאך אויסקומען וואס איך שוין נישט שוין קיין חשש ער ווארט נאך פון רב און ביז דעם רב וועט זי שוין אויסגיין פארשטייסט ר' חיים ברים דו זעהסט אויפן פלאץ איך קען עס מאכן האט ער עס געמאכט מילה טבא דיכול למללא לחבריה ולא מליל די גמרא זאגט דאך אין כתובות י ז אז אויף די זאכן בית הלל יא, כלה נאה וחסודה, אז ס'איז נישט דא קיין חשש פון גארנישט, אז מען זאל מגזם זיין, די גמרא זאגט דאך אין כתובות מיר פסק'נען ווי בית הלל. מיר דערציילט אמאל, איך בין געווען אין מירון, איז שוין מיט יארן צוריק, איז איינער רבי יענקל ברוין, רבי יענקל ברוין פון ירושלים, ער האט צוגערופן איינעם, איינער וואס די עולם האט אים גוט געקענט, און ווער עס האט נאר איבערגעטרעט מירון האט אים געזען, רבי יענקל ברוין האט יענעם צוגערופן צו מיר יבדל לחיים האט יענער איז אוועק יענע יאר האט האט אים צוגערופן צו מיר האט געוואלט איך זאל עס הערן מכלי ראשון פון יענעם יענער איז געווען איינער וואס האט געהאלטן אין איין טרינקען און בין שתיה לשתיה קען מען אויך נעמען ער געהאלטן אין איין טרינקען דער עולם צו מיר קען אבער מען האט געזען אויף אים אינטערעסאנטע זאך מען האט געזען אז ער איז א יודע ספר

נישט גערעדט קיין לשון הרע האט אוועק געהארגעט דומע ודם זריות אוועק געהארגעט דו דויער דויער אמט גענו נו איך נישט קענט הייב נישט דופן נאר צער לייד שיש פאר גאסן צו אויף געווען געפון קאמארון געהאלטן אין איין טרינקען און די נאך ס'הייסט דא וואלט א וואלט מיר זאלן אלע אפגעהיטן ווערן און מיר דארף אכטונג געבן אויף א צינגעלע א צינגעלע גיב אכטונג נישט וואס יא לשון הרע דו דו דו דו ס'הייסט דאך לשון הרע גערעדט ס'הייסט יא ס'הייסט נישט וואס איז א מעשה מיט רבי חיים ברים, ווען מען דארף עפעס זאגן דארטן, ער ווייסט נישט צו מען מעג צו מען טאר נישט, וואס אויף דעם זאגט די שפת אמת הוציאה ממסגר נפשי, ווען איך דארף עפעס רעדן זאגט די שפת אמת א גוט ווארט, צו עפעס א תורה'דיגע ווארט, צו א תפילה'דיגע ווארט, הוציאה ממסגר נפשי, דארף עפעס הוציאה ממסגר נפשי, און דא, נו, נו, כ'האב דאך נישט גערעדט, שתי ציפורים, זיך מתבונן זיין ביז אן די ציפורים דא. ווען ס'קומט צו א גוט ווארט, מיר זאגן א שארפע מאמר, ס'דא א משנה אין אבות פרק ב' משנה ו', אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, וואס האט ער איר געזאגט? על דאטפת אטפוך, ווייל דו האסט געהארגעט איינעם, וועגן דעם האט מען דיך געהארגעט, וסוף מטיפיך יטופון, די סוף פון די וואס האבן דיר געהארגעט מען זיי הארגען, יצאתי אז יעדער איינער על דאטפת אטפוך, יא?

רבי איסר זלמן, ער זאגט אז ביי די שיעורים איז געווען דארט מורא'דיג די גוטע ווערטער וואס ער האט דארט געש... ער געדענקט רבי חיים ברים, עס איז געווען דארט עפעס א בחור וואס איז געווען זייער יורד אין לערנען, זייער יורד, און ער האט זיך אמאל אריינגעמישט ביים אבן האזל ביי רבי איסר זלמן, האט געפרעגט א קשיא, און רבי איסר זלמן האט געשריגן, רבותי, אזא קשיא? דארף ברענגען א לחיים דא, ברענגען א משקה, ברענגען א לחיים.

איז געפארן לערנען אין וואלאזשין, ווייל קיין געלט צו פארן האבן זיי נישט געהאט, איז געפארן דארט מיט צוריסענע קליידער, אויפן וועג האט זיך צוריסן די שיך, און ער איז אנגעקומען דארטן מרופט אינגאנצן, צופליקט, מרופט ונכלם. בקיצור מען האט איהם אריינגעלייגט א בעט שלאפן אין איין צימער מיט הרב בענגיס די ראש בית דין, רבי זעליג ראובן בענגיס, אין איין צימער, און. נאר ווען רב בענגיס האט געזען ווי רבי איסר זלמן איז צושאסן, צובראכן, און עפעס א נאכט אריין געגאנגען אין צימער און האט אים געשריגן איסר זלמן! דו ווייסט, מדי ע פני רעוין, דו ווייסט דער ראש ישיבה האט היינט נאכגעזאגט דיין חידוש ביים שיעור? רבי איסר זלמן האט געזאגט, ער האט געהערט די ווערטער, עס האט אים געגעבן אזא בוסט, אזא אריין, אזא שטופ, און פון דעם האט ער זיך געזעצט לערנען. האט ער געזאגט, ער האט געפילט וואס הייסט עס א גוט ווארט יענעם. וויסן רבותי די וואך האט געזאגט דאס די צווייטע ציפור איז א גוט ווארט די זוהר הק' האט עס ממשיל פונקט במילה שמילה בישא כמה דעונשא דהאי בר נש בגין מילה בישא כך עונשיה בגין מילה טבא דקא אתי לידיה וויפיל בחורים האט מען היינט געקענט ראטעווען זאלן נישט דארפן נאכדעם מען זוכט אה מען זאל נישט דארפן פארדעם ווען די זאגסט אים דעם גוט ווארט וויפיל די וואלסט אים געקענט ראטעווען וויפיל וואלסט אים געקענט איין גוט ווארט אה אה זאג אים עס ווי מען הערט עס שפעטער נעבעך נאכן נאכן בראך הערט מען עס שוין פון די בחורים נעבעך וויפיל וויפיל וואלט מען געקענט אן אים ראטעווען ס'האט מיר געזאגט דא א מחנך ר' בנציון סנה פון מאנסי ער איז געווען דא האט ער זיך אריינגערעדט ר' חיים קנייבסקי האט ער געבעטן ר' חיים זאל אים זאגן עפעס א גוט ווארט האט ער געזאגט האט ער געזאגט ס'שטייט להגיד שבחו של אהרן שלא שינה ערך המלמד, האט ער געזאגט להגיד שבחו של אהרן, מ'מעג זאגן יענעם א שבח, אויך שלא שינה, אויב ברויך נישט די בחור, די בחור איז בעסער געווארן, געווען א חיה רעה, גוט געווארן, זאגסט אים א גוט ווארט, אפילו לא שינה, ער איז שטענדיג א גוטע בחור, מעגסט אים אויך זאגן א גוט ווארט, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, אפילו לא שינה, ער דארף עס אויך האבן, ווי די חזון איש געזאגט אז יעדער בחור דארף יעדן טאג א לעפעלע כבוד, א לעפעלע כבוד, איך זאג אייך א אינגערמאן א טאפ.

וואס איז דאס? ביידע ברענגסטו מיר צונג, שלעכט און גוט? האט ער אים געענטפערט, מיניה טבתא ומיניה בישתא, פון דעם איז גוטס און פון דעם איז שלעכטס, כד הוה טב לית טב מיניה, וכד ביש לית דביש מיניה, מוות וחיים ביד הלשון, און ווען ס'איז גוט איז נישטא בעסער פון דעם, און ווען ס'איז שלעכט איז נישטא ערגער פון דעם.

על כן יהיו דבריך מעטים. פרעגט ר' שלמה'קע זוועהילער וואס איז די קשר? יעצט די מויל זאלסטו אכטונג געבן פארוואס ווייל די אייבישטער איז אויבן די ביסט אונטן וועגן דעם גיב אכטונג אויף די מויל. זאגט ער לייג תפילין ווייל די אייבישטער איז אויבן די ביסט אונטן. היט שבת ווייל די אייבישטער איז אויבן די ביסט אונטן. וואס האט עס מיט די מויל? גיב אכטונג אויף די מויל ווייל די אייבישטער איז אויבן די ביסט אונטן. וואס פאר א קשר האט עס מיט די מויל?

און פארקערט אויך, די אלע גוטע זאכן קומט פון אייבערשטן, און קומט די גוטע זאכן מיט דיין צונג, רב איז קונה עולמו בשעה אחת מיט איין צונג, מיט איין גוטע צינגעלע. דאס איז פון איין זייט קענסטו אנקומען צו א ישוב קיינים,

מיר זאגט ער די וואך די שער בנגע הפך לבן איז א סימן טומאה יא? לבן ווייסט מען די גרעסטע טהרה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו לבן איז די גרעסטע טהרה ביים לשון של זהורית פון יום כיפור וואס איז געווען די סימן טהרה די סימן אז איז געווארן ווייס מלבין לבן די גרעסטע סימן טהרה אבער טאמער די לבן טשעפעט מענטשן איז עס די גרעסטע סימן טומאה שער בנגע הפך לבן דערפאר איז דייקא די לבן

סתם קאטשקעוואלן. יא. ההוא רויכל ציילט די מדרש, וואס האט זיך עה מחזר געווען בעיירות און האט אויסגערופן מאן בעי חיים למזבן סמא דחיי. ווער וויל קויפן סם חיים, סמא דחיי. באותה שעה זאגט די מדרש ישב רבי ינאי בטרקלינוי. רבי ינאי האט דעמאלטס געזעצן ושמע ער האט געהערט דעם רויכל'ס קול. איז געגאנגען רבי ינאי האט אים געבעטן פארקויף מיר פון דיין סם. ווייז מיר וואס איז די סם. האט אים דער רויכל געענטפערט, לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך, דו דארפסט דאס נישט האבן, בכלל מענטשן ווי דיר דארפן עס נישט האבן. רבי ינאי האט אים געמוטשעט, ער וויל יא וויסן. האט דער רויכל ארויסגענומען דעם ספר תהילים, און האט אים באוויזן, און האט אים געזאגט, דאס איז מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. זאגט דער מדרש, אמר רבי ינאי, האט רבי ינאי נאכדעם געזאגט, אף שלמה מכריז ואומר, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. שומר מצרעת נפשו. אמר רבי ינאי זאגט דער מדרש, כל ימי הייתי קורא המקרא הזה, איך כל ימי האב איך געליינט דעם פסוק מי האיש החפץ חיים אבער לא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבא רויכל זה והודיעני, איך האב קיינמאל נישט אזוי פארשטאנען פשט אין דעם פסוק, ביז דער רויכל האט מיר מסביר געווען, לפיכך משה מזהיר את ישראל זאגט דער מדרש זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהיה תורת המצורע המצורע איז נוטריקון מוציא שם רע.

ריכטיג ביסט א כעסן, איך זע ביסט א צוקאכטער, הא? דארפסט אויפהערן צו זיין בכעס, זיי וויסן דער רמב"ן שטייט תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, דארפסט אויפהערן צו זיין בכעס, כל הכועס כל מני גיהנום שולטים בו, און הייבט אן צו רעדן צו אים מוסר, זאל נישט זיין בכעס, האט דער פאציענט צו אים געזאגט דו צודרייטער דו, איך בין געקומען צו דיר אלס מוסר זאגער? איך בין געקומען צו דיר אלס דאקטאר! האסט באגעבן א רעצעפט איז גוט, און אז נישט דריי נישט א קאפ אריין, א מוסר זאגער, איך זיך א מוסר זאגער, איך גיי אין אש קודש אין בני ברק, וואס איך בין געקומען צו דיר אלס מוסר זאגער, איך בין געקומען צו דיר אלס דאקטער, דו קענסט געבן א רעצעפט צו וואס וואס האקסט דו קאפ אריין? האט דער דאקטער אים געזאגט, דו נאר וואס דו ביסט, איך רעד צו דיר אלס מוסר זאגער? איך רעד צו דיר אלס דאקטער, אויב דו וועסט מופיע זיין דא די אנדערע וואך מיט נאך א הארץ אטאקע זיי ממשיך מיט כעס. דו ווייסט, איך רעד צו דיר אלס דאקטער, איך רעד נישט צו דיר אלס מוסר זאגער, איך רעד צו דיר אלס דאקטער, זאלסט וויסן אז כעס אויף די הארץ ביי דיין מצב, זאלסטו וויסן איז סכנת נפשות. געב אכטונג פון כעס. עד כאן המעשה. יעצט זאגט דער דובנער מגיד אזוי, דאס איז די טייטש ההוא רויכל. דער מדרש דערציילט דיר א רויכל, ער איז נישט געווען קיין מוסר זאגער. ער האט פארקויפט רויכל, פארקויפט רעצעפטן, ער פארקויפט רפואות.

יא! דאס איז ווי האט געזאגט די קאצקער רבי, מתן בסתר יכפה אף, אבער וואס איך האב געוואלט יעצט רעדן נאר די אייבישטער ווייסט, און אז די האלטסט זיך איין, און דאס איז גלייך א מתן בסתר פארן אייבישטן. ס'איז א מתן בסתר ווייל ס'איז נישטא קיין מתן ב, נאר די אייבישטער ווייסט וואס איך האב, און דאס יכפה אף איז כופה דעם גאנצן חרון אף של מעלה וואס איז דא אויפן מענטשן. אז דער מענטש גיט א שיק ארויף צום אייבערשטן, א מתן בסתר, און האט געוואלט יעצט רעדן וואס נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איך האב יעצט געוואלט רעדן, און ער האט דאס איינגעהאלטן, איז דאך א מתן בסתר גלייך צום אייבערשטן, דאס יכפה אף, דאס איז כופה דעם חרון אף. איינער שיקט א מתנה צו א מלך, צו א שר, האט עפעס א דעה דארטן, ס'לוינט זיך דארטן אריינצולייגן מתנות? אה, א מתן בסתר יכפה אף אויפ'ן גרעסטן פארנעם, אויפ'ן גרעסטן פארנעם. ווי האט געזאגט דער אמרי חיים, ושמרתם את הדבר הזה, לחק לך ולבניך עד עולם, האט געזאגט דער אמרי חיים, ושמרתם את הדיבר הזה, דיבר איז די ווארט, אכטונג אויפן צינגל, לחוק איז דאך פרנסה, הטריפני לחם חוקי, איז דאך פרנסה, הטריפני לחם חוקי, לחוק, האסטו פרנסה לך ולבניך עד עולם. האט געטייטשט דער אמרי חיים, השם ילחם לכם, דער אייבערשטער וועט געבן ברויט, לכם, אבער ואתם תחרישון, דו מוזט זיין שטיל. ער דארף זיך אויפהערן צו רעדן לשון הרע, גיב אכטונג אויפן צינגל.

מקום שאתה נותן את הדם ווי דו פארמאכסט די מויל מיט בלוט, שם אתה נותן את השמן דארטן קריגסטו השפעות. ממה שאתה זובח אתה אוכל ווי דו שעכטסט דעם יצר און פארמאכסט די מויל אתה אוכל דארטן קריגסטו השפעות פרנסה. אתה זובח אתה אוכל. ווער רעדט ווען מען רעדט אין תנופת עומר, עס איז דאך תניפו עומר א תניפו זאגט דער דער בעש"ט זאגט תניפו איז תנו פה, רייניקן די מויל, רייניקן די מויל. ער זאגט די הייליגע חתם סופר, זאגט די וואך, אשה כי תזריע וילדה זכר, זאגט די חתם סופר אזוי, אינטערעסאנטע ווארט, און ער זאגט אויף דעם בלי ספק, אזא הבטחה. זאגט אזוי, די גמרא זאגט אין גיטין דף ז, אמר מר זוטרא, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, יעשה צדקה. אזוי זאגט די גמרא. אפילו א עני המתפרנס מן הצדקה זאל אויך מאכן צדקה. ארעמאן. און דער חתם סופר זאגט אויף דעם, ובזכות זה, אויב דער עני המתפרנס מן הצדקה מאכט צדקה, זאגט דער חתם סופר בזכות זה זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק, ער וועט ווערן אזוי רייך אז ער וועט מפרנס זיין אנדערע בלי ספק, זאגט דער חתם סופר, הערט דעם לשון חתם סופר, בלי ספק, און בזכות זה זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק, טייטשט דער הייליגער חתם סופר אשה, אשה זאגט ער איז דאך א מקבל. איז די אשה דאס איז מרמז אויפן עני, עני, א אשה איז דאך א מקבל, די איש איז די משפיע, און די אשה איז מקבל, אז די אשה איז די עני, די עני איז דאך א מקבל, כי תזריע וועט מאכן צדקה מלשון זרעו לכם לצדקה, וילדה זכר וועט ווערן פון אים וועט ווערן א זכר וועט ווערן א משפיע, ער וועט ווערן פון א פון א מקבל וועט ווערן א משפיע, ווייל דער חתם סופר זאגט בזכות זה זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק זאגט דער חתם סופר. אזא הבטחה פון חתם סופר. א עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה, זאגט די גמרא, אין גיטין דף ז', זאגט דער חתם סופר, בזכות זה זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק, עז ער, און דאס טייטש אשה איז א מקבל, כי תזריע צדקה זרעו לכם לצדקה, וילדה זכר וועט ער ווערן א זכר המשפיע. חתם סופר אין פרשת וירא, אין פרשת וירא שרייבט ער כי אשה שהיא בעלת צדקה, זוכה לזכרים כמו שכתבתי על פסוק אשה כי תזריע וילדה זכר. אזוי שרייבט ער. א רגע. בפרט יעצט מ'האלט דאך מארגן ביינאכט די יארצייט פון ר' ישעיה ב"ר משה, ר' ישעיה'לע קערעסטירער. דערציילט רבי אברהם לוריא, דער עולם געדענקט רבי אברהם לוריא, יא? געלעבט נישט פאר קיין סאך יארן צוריק אין ירושלים. רבי אברהם האט דא אייניקלעך. קינדער.

אה, אזוי? ר' ישעיה'לע האט גענומען א פעדער מיט א בלאט, און האט אים אנגעהויבן צו פרעגן, ווער וואוינט נאך ביי דיר אין שטאט? ווער נאך וואוינט ביי דיר אין שטאט? האט אנגעהויבן צו נעמען פון אים נעמען, דער נאמען, שפעטער דער נאמען נאך, און דער נאמען נאך, פיל נעמען, האט זיך אויפגעשריבן פיל נעמען, אלע נעמען, און שפעטער זאגט אים ר' ישעיה'לע פאר דעם אידן, נו, אז ס'איז דיר שווער צו טיילן, וועט מען זען פאר א צווייטן צו געבן.

האט האט ער געשריגן רבי ניין איך האב חרטה האט ער ניין ניין ניין ניין מ'עט מאכן א גורל מ'עט מאכן א הגרלה און טאמער האסט טאקע חרטה פון די אלע נעמען וואס ער האט דא גייט ער מאכן א הגרלה און טאמער האסט טאקע חרטה וועסטו זוכה זיין אין די הגרלה און מ'האט געמאכט א הגרלה און ער האט זוכה געווען אין די הגרלה פארשטייט אויף וואס דארף א איד געלט ווען נישט צו טיילן פאר אנדערע קוק אריין די חידא ווי ער שרייבט אזוי שארף די וואך אין חומת אנך, ער זאגט כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, זאגט ער וואס טייטש די תורה זאגט אשר אני נותן לכם איך האב דיר געגעבן לאחוזה זאלסט געבן פאר אנדערע, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם נאר דו האסט, ווי זי וואוינט זיך אזוי אין א גרויסן פאלאץ, וועגן דעם ובא אשר לו הבית, קומט צו צום כהן מ'דארף צעווארפן די הויז, וועגן דעם דארף מען צעווארפן די הויז וועגן אזעלכע זאכן. איך האב עס געהערט, איך האב מיר גוט פאר אידן אזוי לאמיר צוטרענקען גיט א קוק ווי ער איז מאריך אויף דעם, ער זאגט פארוואס נעמט מען נאר ציפורים פארן בית, ווייל דער גביר זאל זעהן ווי כציפורים עפות, כציפורים עפות, אזוי גייט די גאנצע געלט כנפיים, ס'קען זיין צו אנדערע קען זוכה זיין די הגרלה, פארשטייט אייך, די כנפיים, אז ס'גייט ווי פליגלען גייט די געלט, ס'קען פליען צו אנדערע, היינט איז ביי מיר מארגן ביי דיר און שפעטער ביי אנדערע פיר די אלע געלט, און ממילא דאס וויסן אז ס'איז פאר אנדערן. און נאך א ווארט מסיים זיין רבותי, די וואך איז געווען די יארצייט פון קאברינער, קאברינער פלעגט זאגן אז למעשה ווען א איד דאווענט, שטייט גאר שטארק, ער זאגט ווען א איד דאווענט איז בכח התפילה כל משאלותיו זאל ער נענה ווערן גלייך אויפן פלאץ. אלע משאלות. און פארוואס זעט ער עס נישט? ווייל ער גלייבט נישט גענוג אין דעם. די פראבלעם איז אין אים, ער גלייבט נישט גענוג אין דעם. דאס איז די כח התפילה. די כח התפילה איז דאס א זאך ווי א שאלטער צינדט אן די לעמפל. אזוי דאס איז א זאך וואס מוז ארבעטן. א כח התפילה מוז העלפן כל משאלותיו און גלייך אויפן פלאץ. די וואס דו זעסט עס נישט ווייל דו גלייבסט נישט גענוג אין דעם. יא דאס זאגט רב חצקל לעווענשטיין, זאגט אז די גמרא זאגט דאך אויף דער פסוק די וואך והצרוע אשר בו הנגע. בדד ישב טמא טמא יקרא. די וואס די גמרא שבת שבת ס"ז, דער עולם געדענקט אבער די גמרא טמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים דארף זאגן אלעמען אז ער איז טמא להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים די גמרא זאגט מכאן לערנט ארויס די גמרא א הלכה אז אילון המשיר פירותיו א בוים וואס ווארפט אראפ די פירות נעבעך אז דאס צער צובעו בסיקרא דארף ער פארבן דער בעל הבית פארבט מיט א רויטע פארב פארוואס כי היכי דליחזי אינשי מענטשן אריבערגיין זאלן זיי זען א רויטע פארב וליבעו עליה רחמי, זיי בעטן רחמים אויפן קלאץ, זיי בעטן רחמים אויפן בוים, פארוואס ער איז משיר פירותיו? מען האט געזאגט א זיס ווארט, ער זאגט די עולם ווייסט, א יום תפילה הייסט כאפן א תהילים אין די הענט, גאנץ תהילים, ער מיינט איין קאפיטל וואס איז געדאווענט? זאגט ער אזוי, דאס וואס די גמרא זאגט א אילן המשיר פירותיו, זאל מען פארבן מיט רויט, פארוואס? ווייל ווער ס'גייט אריבער זאל בעטן רחמים, וואס די גמרא האט געמיינט, עס נעמען א תהילים עס ענדיגן גאנץ תהילים פון אנהייב ביזן סוף, צו זאגן א ספר תהילים?

אז דו זעסט דארטן א רויטע צבע איז איל דארפסטו בעטן רחמים זעסט נעבעך א מענטש זעסט א בקשה רחמים גיי נישט ווייטער זאג איין קאפיטל תהילים זאג פאר אים איין קאפיטל זעסט א בקשה רחמים צו דו ווייסט אז איינער איז נעבעך משיר פירותיו האט נישט קיין קינדער געב איין קאפיטל זאג אויף אים און דער רבונו של עולם רחמנות און יגמור בעדינו לטובה אייר איז דאך אני השם רופאיך אריין גיין חודש אייר היינט געווען די יארצייט פון רבי רבי שמעלקע רבי רבי שמעלקע האט געזאגט אזוי ורפא ירפא לערנען ארויס חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. דער רפא ירפא איז א פינטעלע, מיט א פיי. ווייל ווען א דאקטער היילט אויס קען ער נאך איבערלאזן א פינטל. אני השם רופאיך איז א פיי, ער לאזט נישט איבער קיין שום פינטל. דער אייבערשטער זאל שיקן א רפואה שלימה, רפואות מיט ישועות. ס'זאל זיין א געהאלפענער חודש, רבי דוביד'ל טאלנער זאגט, רבי דוביד'ל טאלנער, מיט ובשם אלוקינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. זאגט ער, עס איז דאך דא א באחד לחודש השני, אלע פיהר, דעמאלט איז געווען די דגלים, יא, אין פרשת במדבר. באחד לחודש השני חודש אייר געווען די חודש פון די דגלים זאגט ער ובשם אלוקינו נדגול אין די אין די חודש פון די דגלים אין דעם חודש די גאנצע חודש פון די דגלים איז ימלא השם כל משאלותיך בטובה ולברכה